מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מען ממשיך אין די סיפורי צדיקים, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון זיי, ספעציעל פון די מעשות וואס מ'דערציילט יעצט, גיט אריין, פלאנצט אריין אין מענטשן אמונה און בטחון אין דעם אויבערשטן, ווי די לעצטע מעשה מיט דיינו, און די פריערדיגע מעשה פונעם ספר וואס מיר האלטן, און דערציילן מיר א מעשה פון הרב ניסן מינדעל חלק ב' וואס האט איבערגעדרוקט פון די שמועס מיט קינדער און יוגנט אויף ענגליש טאקס ענד טעילס אויף לשון קודש שיחות לנוער ארויסגענומען די אלע מעשה'ס וואס איז געווען געדרוקט אין פערציג יאר יעדן חודש א חוברת האט מען ארויסגענומען די מעשה'ס עס איז ארויסגעגאנגען אויף אידיש דריי כרכים מיר האלטן אין סיפור ק י ב די קעפלעך פון די מעשה'ס וואס מיר האלטן יעצט איז די אלע מעשה'ס וואס מען דערציילט יעצט איז וועגן לכבוד שבת און יום טוב די קעפל פון די מעשה איז די פארשוואונדענע ספר תורה. אמאל אמאל אין דער שטאט אמסטערדאם האט געלעבט א אידיש פארפאלק. ר' משה און זיין פרוי זענען געווען פרום און ערליך און גרויסע בעלי צדקה. דער אויבערשטער האט זיי געבענטשט מיט עשירות און זיי האבן זיך געלעבט זייער גוט. זיי האבן געלעבט צו גאט און צו לייטן. אבער ווי זאגט א ווערטל, אלעס אינאיינעם איז נישטא ביי קיינעם. עס האט זיי קיין זאך נישט געפעלט, אויסער איין זאך האט זיי יא געפעלט, עס האט זיי געפעלט א קינד. ווען דער אויבערשטער וואלט זיי געבענטשט מיט א קינד, וואלטן זיי געווען באמת זייער זייער גליקליך. אבער נישט קוקנדיג וואס עס זענען דורך, עס זענען שוין דורך א היפש ביסל יארן זינט זייער חתונה, האט זיי דער אויבערשטער נאך נישט באגליקט מיט א קינד. יעדן טאג האבן זיי מתפלל געווען צום אויבערשטן אז ער זאל זיי בענטשן מיט א קינד. געווען צום אויבערשטן, האבן זיי מתפלל געווען צום אויבערשטן ער זאל זיי בענטשן מיט א קינד, זיי האבן פיל צדקה פארטיילט צו העלפן ארעמע אידישע קינדער זיי זאלן קענען לערנען תורה, און זיי האבן נישט אויפגעהערט צו האפן אז דער אויבערשטער וועט זיי נאך געבן דעם נחת פון אייגענע קינדער. איינמאל ווען דער מאן האט שוין מער נישט געקענט צוזען דעם צער פון זיין פרוי, האט ער צו איר געזאגט, ווייסטו וואס מיין טייערע, וואס עס איז מיר איינגעפאלן, אז מען דארף האבן אן אויסערגעווענליכע ברכה פון דעם אויבערשטן, דארף מען טון עפעס אן אויסערגעווענליכע מצוה. אין צוגאב צו אלע מצוות און מעשים טובים וואס מיר טוען, דארף מען טון עפעס א אויסערגעווענליכע מצוה צו קענען קריגן די אויסערגעווענליכע ברכה אויף האבן קינדער. איז וואס מיינסטו צו טון? האט אים די ווייב געפרעגט. ווייסט וואס, מיין טייערע פרוי? לאמיר שרייבן א ספר תורה און שענקען דאס צו די שול, און אזוי העט מען טון גאר א גרויסע מצוה. די פרוי האט געענטפערט, איך בין אוודאי מסכים, וואס איז א שאלה, זיכער בין איך מסכים. ווארט א וויילע, דאס וועט נישט זיין א געווענליכע ספר תורה, כאטש יעדער ספר תורה איז נישט א געווענליכע, איך האב באשלאסן אז די ספר תורה וועט זיין אן אויסנאם אין אלע פרטים. מיט אלע הידורים וועלכע זיינען נאר מעגליך, אזוי האט דער מאן געזאגט, און זיין געזיכט האט אויפגעשטראלט פון באגייסטערונג. די פרוי דרייט זיך אויס צו אים און זאגט אים, א שטייגער, וואס פאר א הידורים האסטו אין זינען? ענטפערט דער מאן, מיר וועלן זיך באזארגן ניט סתם מיט כשר'ע פארמעט, נאר מיט די טייערסטע פארמעט אויסגעארבעט פון הירשן פעלכלעך, פון א צבי, פון דיר, און די סופרים וועלן מיר באשטימען די גרעסטע יראי שמים וועלכע וועלן שרייבן יעדן אויס מיט גרויס קדושה און מיט גרויס טהרה, מיר וועלן נישט שפארן קיין געלט, ווען די ספר תורה וועט זיין פארטיג וועלן מיר זי אריינגעבן אין שול, מיר וועלן מאכן א גרויסע סעודה פאר אלע ארמעלייט אין שטאט, און מען וועט אריינפירן די ספר תורה אין שול אונטער א גרויסע שיינע חופה מיט געזאנג און מיט מיוזיק מיט כלי זמר, און נאך אלעמען וועלן מיר בעטן דעם אויבערשטן ער זאל מיט אונז טון א חסד חינם און שענקען אונז א קינד אויב אפילו מיר האבן דאס נישט פארדינט. הלוואי טייערער גאטעניו, האט דאס ווייב געוואונטשן און טרערן האבן זיך געשטעלט אין אירע אויגן. אבער מיין טייערע זאגט דער מאן, דו דארפסט באטראכטן אויב דו ווילסט אז מיר זאלן טון אזא זאך, דו דארפסט וויסן אז אזא ספר תורה וועט קאסטן גאר גאר אסאך געלט, מעגליך אז אונזער גאנצער פארמעגן וועט אוועקגיין אויף דעם, מיר וועלן שוין נישט קענען לעבן אזוי ברייטלעך ווי ביז איצט, ביסטו אויך אויף דעם מסכים? ענטפערט די פרוי, מיטן גאנצן הארצן! האט דאס ווייב געזאגט אנטשלאסן, וואס וואס טויג מיר א פארמעגן, אפשר וועט אונזער פאטער אין הימל אננעמען אונזער קרבן און שענקען אונז א קינד אויסצוהאדעווען לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ניטא א פארמעגן וואס איז ווערד מער ווי דערפון. גוט, זאָגט דער מאַן, גרייט זיך צו צום וועג, מיר וועלן אַ היפּשע צייט דאַרפֿן זײַן אין דער פֿרעמד. עטלעכע וואָכן האָט געדויערט די רײַזע, ביז זיי זײַנען אָנגעקומען אין אַ ווײַטן שטעטל, אַרומגערינגלט מיט גרויסע וועלדער. זיי האָבן זיך אָפּגעשטעלט אין אַ קרעטשמע פֿון אַ פֿרומעם ייִדן, באלד איז באקאנט געווארן אין דער גאנצער סביבה אז עס איז געקומען א איד איינקויפן לעבעדיגע הירשן און וועט צאלן א גוטן פרייז פאר גוט פיינע געזונטע הירשן, כאפן זיי פריי פון יעדן פעלער, עס מוז זיין פריי פון יעדן פעלער, זיין די בעסטע וואס עס קען זיין, האבן זיך ארויסגעלאזט יעגער אין די וועלדער מיט גרויסע נעצן צו פיינגען הירשן, און האבן געבראכט פרעכטיגע זייער זייער שיינע גרויסע הירשן. דערווייל האט ר' משה באשטעלט אפאר פרומע געניטע שוחטים, די שחיטה און בדיקה איז דורכגעפירט געווארן מיט דער גרעסטער פארזיכטיגקייט לויט די דינים פון שלחן ערוך, דאס פלייש פון די הירשן האט ר' משה געשענקט, געשאנקען, פאר ארמעלייט, און זיין ווייב האט אליין אויפגעפאסט איבער די קעכנס אז מען זאל קאכן כשר ביים כשר'ן דאס פלייש, ווייקן און זאלצן און ביים קאכן, און זי האט אויך באדינט די ארמעלייט. וועלכע זיינען געקומען פון דער גאנצער סביבה צו געניסן פון אזא זעלטענער געשמאקער סעודה פון אזעלכע גרויסע געשמאקע שיינע הירשן. די פעלעכלעך פון די הירשן זיינען אויסגעארבעט געווארן דורך פרומע אידישע פאכלייט צו מאכן דעם פארמעט לשם מצוה פאר דער ספר תורה. ווען עס זיינען צוגעגרייט געווארן הונדערט און פֿופֿציק יריעות, האט ער באשטעלט דריי סאמע בארימסטע סופרים צו זעצן זיך שרייבן די ספר תורה. יעדן פרימארגן איידער זיי האבן זיך גענומען פאר זייער הייליגער ארבעט איז יעדער איינער וואס האט געהאט צו טון מיט צוגרייטן די יריעות, די שוחטים, די גארבער, דאס מיינט די לעדער אויסארבעטער, און פארשטייט זיך די סופרים, זענען אלע געגאנגען אין מקווה זיך טובל'ען אין א כשר'ע מקווה, זיי האבן געלייטערט זייערע געדאנקען כדי צו האבן די ריינסטע כוונות צו טון זייער הייליגע ארבעט לשם מצוה. די סופרים האבן געשריבן נישט מער ווי צו פינף שורות א טאג, און יעדן מאל וואס זיי האבן געדארפט שרייבן דעם הייליגן נאמען פונעם אויבערשטן, האבן זיי זיך ספעציעל געגאנגען אין מקווה און גע'טובל'ט און אויסגעלייטערט. יעדער איינער האט מגיה געווען איבערגעקוקט די אנגעשריבענע שורות פון די אנדערע, יעדער איינער האט איבערגעקוקט דעם אנדערנ'ס געשריבענע, צו זיין פולשטענדיג זיכער אז די הייליגע אותיות און ווערטער מיט אלע קרוינדעלעך זענען אויסגעשריבן געווארן אויפ'ן בעסטן אופן. בשעת די סופרים האבן זיך פארנומען מיטן שרייבן די ספר תורה, האבן זיך אונזער פארפאלק פארנומען מיט די אנדערע זאכן וועלכע זענען געווען נויטיג. די פרוי האט אויסגענעהט פראכטפולע סאמעטענע מענטעלעך מיט אויסגעשטריקטע גאלדענע אותיות, דער מאן האט באשטעלט א זילבערנע עטרה, א קרוין, און אויכעט א יד, אויף ענגליש, א פוינטער, וואס מ, דער בעל קורא, האלט עס און ער ווייזט וואו ער ליינט, קינסטליך אויסגעארבעט פון א בארימטן זילבער-שמיד. אויך די עץ חיים זענען צוגעגרייט געווארן פון די טייערסטע האלץ, מיט באצירטע רעדערלעך, אויסגעפלאסטערט מיט פערלמוטער. איבער צוויי יאר האט געדויערט ביז די ספר תורה איז ענדליך פארענדיגט געווארן. דאס פארפאלק האט זיך אומגעקערט אין אמסטערדאם, גליקליך וואס דער אויבישטער האט זיי געהאלפן דורכפירן אזא גרויסע מצוה, אין וועלכע זיי האבן אריינגעטאן אזויפיל הארץ און נשמה. די הכנסת כלה פון דער ספר תורה איז פארגעקומען אויף א זייער פייערליכן אופן, די רבנים און ראשי הקהל האבן געטראגן די ספר תורה אונטער א שיינע גרויסע חופה, באגלייט פון אלע אידן פון שטאט. ווען מען האט געבראכט די ספר תורה צו דער שול, האט מען מכבד געווען דעם בעל שמחה מיט אריינטראגן די ספר תורה אין שול אריין. דא האט מען באגעגנט די חשוב'סטע בעלי בתים מיט די אנדערע הייליגקייטן, וועלכע האבן וועלכע מ'האט ארויסגענומען פון ארון קודש, ארויסגענומען אלע זאכן, ארויסגענומען אלע הייליגע זאכן פון ארון קודש, און מ'איז געגאנגען מיט הקפות, מיט ריקודים און געזאנגען, לאנג לאנג האט די קהילה אין אמסטערדאם נישט פארגעסן אט די דאזיגע זעלטענע שמחת תורה. דער פארפאלק האט זיך אומגעקערט אהיים,

פּלוצלינג האָט ער זיך אָפּגעשטעלט און זײַן פּנים איז געוואָרן ווײַס ווי קאַלך. אַ ציטער איז דורכגעגאַנגען אין די גאַנצע שול. דער בעל-קורא האָט זיך געריבן די אויגן, ווי ער וואָלט זיך געוואָלט איבערצײַגן, אַז ער האָט חלילה נישט פֿאַרלאָרן זײַן חוש-הראיה דער זילבערנער יד האָט זיך געטרייסלט אין זײַן האַנט. ער האָט געטײַטלט אַהער און אַהין און ענדלעך געוואָרפֿן אַ פֿאַרלאָרענעם בליק צום רבֿ. דער רב זאל ארויפקומען, דער רב איז ארויפגעגאנגען אויף דער בימה, האט אריינגעקוקט אין דער ספר תורה, און אויך ער איז פארציטערט געווארן, עס האט געפעלט א גאנצע שורה אין דער ספר תורה. מער פון אלעמען איז ערשיטערט געווארן דער בעל שמחה אליין, אזויפיל מי, אזויפיל צייט, אזויפיל געלט איז אריינגעטאן געווארן אין דער ספר תורה, און דא מיטאמאל אזא אומגליק די ספר תורה איז גאר א פסול'ע, עס פעלט א גאנצע שורה. בלית ברירה האט מען די ספר תורה צוזאמענגעוויקלט, אנגעטון איר מענטעלע, און פארבונדן מיטן גארטל פון דרויסן, אלס א סימן אז דאס איז א פסול'ע ספר תורה, מען האט זי צוריק אריינגעשטעלט אין ארון קודש, און מען האט ארויסגענומען א צווייטע ספר תורה אויף איר ארט און ממשיך געווען לייענען די תורה. עס איז געווען זייער א פארשטערטער שבת ביי דער גאנצער קהילה, און אונדזער פארפאלק האט זיך נישט געקענט טרייסטן. אויך דעם רב'ס ווערטער מיט וועלכע ער האט זיי געפרואווט בארואיקן האבן נישט געקענט פארטרייבן דעם צער. דער רב האט זיי געזאגט אז מען קען פארריכטן די ספר תורה, און עס איז נאך געבליבן פארמעט פון יענע ספעציעלע צוגעגרייטע הירשן פעל. מען וועט דארפן איבערשרייבן א גאנצע יריעה און אריינשטעלן אויפן ארט פון דער פסול'ער, און די ספר תורה וועט זיין זיכער יעמאלט כשר וישר. אבער ר' משה האט זיך אלץ נישט געקענט בארואיגן, עס וועט שוין נישט זיין די זעלבע ספר תורה ווי ער האט געהאפט, און ווער ווייסט אויב עס וועט זיך נאך נישט געפינען נאך אן אנדער פעלער אין דער ספר תורה, ווער ווייסט אויב דאס איז דער איינציגער פעלער. וויבאלד אז עס האט געקענט פאסירן אזא אומדערהערטע זאך ווי דורכלאזן א גאנצע שורה, ווער ווייסט וואס נאך קען זיין. דער עיקר איז אבער אז ער האט אין דעם געזען אן אנדייטונג אז דער אויבישטער האט נישט אנגענומען זייער קרבן. מסתם בין איך נישט ווערד צו האבן דעם זכות פון אזא ספר תורה, האט ר' משה געטראכט מיט א צובראכענע הארץ. אויף מארגן גאנץ פרי, זונטאג אינדערפרי, ווען ר' משה האט זיך געקליבן צו גיין אין בית מדרש און דאווענען, ערשט דער רב איז אריינגעקומען מיט א פארכאפטן אטעם פון שנעלן גאנג, און זאגט ער, מיין פריינד האט דער רב צו אים געזאגט, א מערקווירדיגע זאך האט פאסירט מיט דיין ספר תורה, מען האט מיר אין חלום געוויזן אז דיין ספר תורה איז א ריין כשר'ע און זי שיינט ווי די זון, עס פעלט איר נישט, עס פעלט אין איר נישט קיין שורה און נישט קיין ווארט און אפילו נישט קיין שפיץ א קוצו של יוד. דאס וואס האט פאסירט נעכטן ביי דער קריאה איז פשוט געווען א פארבלענדעניש, עס האט זיך בלויז אויסגעדוכט אז עס פעלט אין איר א שורה. חס ושלום! מען האט מיר געזאגט אז די ספר תורה איז אזוי ריין און הייליג אז בלויז מלאכים אין הימל זענען ראוי אין איר צו ליינען, ס'איז גאר אזוי הייליג, אזויפיל געלט, אזויפיל מי, און אזויפיל אכטונג געגעבן אויף די הירשן מיט אלץ און ס'זאל זיין אלץ ווי ס'דארף צו זיין, און זיך טובל'ען פאר יעדן שם און טובל'ען זיך פארן שרייבן אז אזא תורה קען נאר זיין גוט פאר מלאכים. דעריבער האט מען זי צוגענומען אין הימל. די ספר תורה איז נישטא. ר' משה האט אנגעקוקט דעם רב מיט משונה'דיגע אויגן, עס האט זיך אים קוים געקענט גלויבן אז דאס איז נישט סתם א חלום וואס דער רב האט געהאט, אדער אפשר האט דער רב אים פשוט געוואלט לייכטער מאכן אויפן הארצן, עס איז גאר קיינמאל נישט געווען אזא חלום, ער וויל אים בארואיגן. קום ר' משה, מיר וועלן גיין אין שול און אריינקוקן אין ארון קודש. זיי זענען אוועק אין שול, די שול איז געווען פארשלאסן, אין דער וואך האט מען געדאווענט און געלערנט אין בית מדרש, נישט אין שול, לעבן די שול. זיי זענען אריין אין בית מדרש און דער רב האט געהייסן דעם שמש עפענען די שול. מיט ציטערדיגע טריט זענען זיי צוגעקומען צום ארון קודש, האבן פארצויגן די פרוכת און געעפנט דעם ארון קודש. דער ארט וואו ס'איז געשטאנען די פסול'ע ספר תורה וואס דער ר' משה האט געגעבן, איז געווען אינגאנצן ליידיג, די ספר תורה איז פארשוואונדן געווארן, ס'איז נישטא. איצט האט שוין נישט געקענט זיין קיין צווייפל אז דאס איז נישט געווען סתם א חלום, ער האט אנגעהויבן גלייבן אז דער רב האט טאקע געהאט א אמת'ן חלום און ס'איז טאקע אזוי, נישט נאר האט נישט דאס געווען א חלום, נישט קיין אמת'ער, נישט נאר האט אים געוואלט בארואיגן מיט די מעשה זאגן אז ס'איז נישטא, אז ס'איז נישט גוט פאר מענטשן נאר פאר מלאכים, האט שוין נישט געקענט זיין קיין צווייפל אז דאס איז נישט געווען סתם א חלום, דער אויבערשטער האט די ספר תורה צוגענומען צו זיך אין הימל. האט דען געקענט זיין א בעסערער באווייז ווי אנגענומען די ספר תורה איז ביי דעם אויבערשטן? עס איז זייער שטארק אנגענומען ביים אויבערשטן די ספר תורה, און דער אייבערשטער האט עס גענומען. איך קען אבער נישט פארשטיין, האט ר' משה ווי געטראכט אויפן קול, אזוי זאגט ער צו דעם רב, פארוואס האט מען די ספר תורה נישט צוגענומען באלד ווי מען האט זי אריינגעשטעלט אין ארון קודש, נאר דווקא אינמיטן ליינען? פארוואס דער אויבערשטער נישט געקענט נעמען די ספר תורה פריער נאר מאכן אזא עגמת נפש אז מ'זאל עס ארויסנעמען און ס'זאל זיך אויסקוקן ווי ס'פעלט דאס שוין מיט אלס. מסתמא איז אייך געווען באשערט צו האבן א פארדרוס, ר' משה, אזוי זאגט אים דער רב, אפשר צוליב דעם וואס אין אייער גרויסער שמחה של מצוה האט זיך אריינגעכאפט א שטיקל זייטיגע שמחה, וואס הייסט דאס? א ברעקעלע פון צופרידנקייט מיט זיך, א שטויבעלע גאווה, איך ר' משה האב געמאכט אזא שיינע, טייערע ספר תורה, אביסעלע גאווה. יעדנפאלס, די פארדרוס וואס איר האט געהאט האט אלץ אפגעווישט. איצט קען, די בזיונות וואס איר האט געהאט יענעם שבת האט אלץ אפגעווישט. איצט קענט איר שוין דינען דעם אויבערשטן מיט שמחה, און דער אויבערשטער זאל ממלא זיין אייער הארץ-באגער לטובה ולברכה, אזוי האט דער רב פארענדיגט זיין ברכה. ר' משה איז געלאפן אהיים דערציילן זיין ווייב די וואונדערליכע פאסירונג. גרויס איז געווען זייער שמחה, וואס דער אויבערשטער האט אזוי קלאר באוויזן אז ער האט אנגענומען זייער מסירות נפש. נאך גרעסער איז געווען זייער שמחה ווען גענוי מיט א יאר שפעטער איז ביי זיי געבארן געווארן זייער ערשטער זון. ר' משה און זיין ווייב האבן זוכה געווען צו זען קינדער און אייניקלעך וועלכע האבן זיך עוסק געווען אין תורה און אין מצוות, זיי האבן דערלעבט א טיפן עלטער און עס איז ביי זיי מקוים געווארן אורך ימים בימי, אורך ימים בימינו ובשמאלו עושר וכבוד. מיר וועלן אם ירצה השם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך.